שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. ווינטער איז שוין כמעט אוועקגעגאנגען, ס'איז אביסל א צומישטע ווינטער היי יאר, ניין? כ'מיין פארשידענע פלעצער אז ער קומט ער גייט און קען עפעס נישט מחליט זיין, ס'ווערט ווארעם ס'ווערט קאלט, יעצט איז עפעס א מערכה כבידה דא דא, כ'ווייס נישט צווישן וועם און וועמען, אבער ס'איז קאלט און ס'איז אויס קאלט און ס'איז צוריק קאלט, קיצור ווינטער איז די סיזענס פון פארקילעכצער. די קאמאן קאלד וויאזוי מען רופט עס, און לאמיר כאפן א שמועס וואס מען זאגט לאמיר זיך געזעגענען מיטן זיך פרובירן אביסל צו פארשטיין, די ווינטער גייט אוועק האפנטליך זייער זייער בקרוב, און מיין האפנטליך ווייל איך מיין רוב מענטשן האבן בעסער ליב זומער ווי ווינטער, און איז לאמיר זיך געזעגענען מיט א דבר הלכה מיט עפעס א ענין, און לאמיר זיך פארשטיין איז ווינטער איז די סיזענס ווען די עולם ווערט פארקילט, כמעט יעדער מענטש ווערט פארקילט, רוב מענטשן בעסער געזאגט ווערן פארקילט לכל הפחות איין מאל דורך אויס דעם ווינטער. און ווינטער גייט צוזאמען מיטן ווערן פארקילט, ווינטער גייט צוזאמען מיט די קאלד אדער די קאמאן קאלד וויאזוי מען רופט עס, אביסל מער באריכות איז עה, לאמיר זען וואס דאס איז, וואס א פארקילאכץ איז. און אגב איינע פון די זאכן וואס אונז גיימיר געוואר ווערן איז אז ווינט אז פארקילאכצער א קאלד האט נישט אזוי סאך שייכות מיט די קעלט ווי אונז מיין מיר. ס'איז גאר אמת אז ס'איז געשען דורך אויס די ווינטער, אבער ס'איז נישט אזוי ווייט די קעלט, דאס אז מ'פילט קאלט און אז ס'איז קאלט וואס איז אחראי אויף דעם וואס אונז ווערמיר פארקילט. איז קודם לאמיר עסטעבלישן אז א פארקילאכץ איז בעצם א קרענק, ס'איז א מחלה, ממש אזוי, וואס הייסט ממש אזוי? אז די גורם, די זאך וואס ברענגט די מענטש צו ווערן פארקילט און די גאנצע גאנצע געשעפט וואס קומט מיט דערמיט איז די זעלבע אדער ענליך ווי זייער אסאך אנדערע מחלות, אריינגערעכנט אפילו גאר ערנסטע מחלות, לא עלינו, אז קיין שום איד זאל נישט וויסן דערפון. און נאך אן אייגנשאפט וואס די קאמאן קאלד א פארקילאכץ טיילט מיט, ערנסטע מחלות וואס קומען אויפן בערך, וואס אנטוויקלען זיך בערך אויפן זעלבן אופן איז אז ס'האט נישט קיין רפואה. יא אזוי ס'הערט זיך ס'הערט זיך מאדנע אינטערעסאנט ווייסט די קאמאן קאלד איז אבער א מחלה וואס האט נישט קיין רפואה נישטא קיין רפואה מען דארף ווארטן ווילאנג ס'גייט דורך מען דארף ווארטן ווילאנג ס'ענדיגט זיך און די קערפער די אימיון סיסטעם באווייזט צו באקעמפן סוקסעספולי און איבערקומען דעם גורם דעם פראבלעם די צרה און דעמאלטס גייט אלעס צוריק צו נארמאל איז די קאמאן קאלד די גורם דערפון איז א וויירוס. ס'זענען דא זייער אסאך פראבלעמען וואס מאכן זיך מיטן געזונט וואס קומען פון דרויסנדיגע זאכן, דרויסנדיגע זאכן מיינט אז ס'איז נישט אז עפעס איז נישט גוט, עפעס טויג נישט מיטן גוף אליינס, אז די גוף האט, לאמיר אזוי זאגן, האט געמאכט א טעות, אז די פראגרעם האט א באג, נאר א א דרויסנדיגער א פרעמדער עלעמענט איז אריינגעדרינגן אינעם קערפער און יענער הייבט אן מאכן דארטן פראבלעמען. ער איז א פרעמדער וואס באלאנגט נישט דארטן, ער קען זיך נישט אויס אין די מנהגים און אין די סדר ווי אזוי מען פירט זיך אויף, ווי אזוי מען פירט, ווי אזוי מען טוט דא זאכן דא ביי אונז אין אונזער גוף, און ער הייבט אן מאכן צרות, איז א גרויסע חלק פון די געזונט פראבלעמען וואס קומען דורך דרויסענדיגע אריינדרינגערס באשטייען אין איינס פון צוויי זאכן, אדער א מייקראב, באקטעריע, אדער א וויירוס. די חילוק, די עיקר חילוק פון א באקטעריע ביז א וויירוס איז אז א באקטעריע איז פאלט אריין אין די משפחה פון מייקראבס דאס הייסט אז ס'איז א לעבעדיגע זאך ס'איז די קלענסטע לעבעדיגע זאך וואס קען נאר זיין די קלענסטע לעבעדיגע זאך מיינט אז די לאמיר נעמען א מענטש אדער להבדיל א בהמה ווען די די יסוד פון די גוף, וואס מאכט די זאך אלס א, די גוף אלס א לעבעדיגע אקטיווע דינאמישע זאך, יא, ס'פארגרעסערט זיך, ס'פארקלענערט זיך, דאס אליינס אויך ווען מען באקומט א שניט, באקומט א וואונד, ערגעץ וואו, אז מען רעדט פון א קלענערע באגרענעצטע וואונד, נישט קיין ערנסטע זאך, היילט זיך עס אויס פון זיך אליין. און וויאזוי היילט זיך עס אויס פון זיך אליין? איז ווייל די גוף איז א לעבעדיגע זאך, ס'איז דא דארטן צעלן, צעלן א סעל, דאס איז די קלענסטע זאך פונעם גוף, דארטן איז די ציגל, דאס איז די יסודות'דיגע אינגרידיענטס פון יעדע לעבעדיגע זאך, צוריק צו אונז פון אונזערע גופים, פון אונזער קערפער, און די צעלן געבוירן נייע צעלן, זיי דארפן עסן, זיי דארפן זיי דארפן נערונג, ס'איז דא פארשידענע זאכן וואס זיי מוזן באקומען כדי צו קענען אנגיין, צו קענען פונקציאנירן, און ווען זיי באקומען עס נישט שטארבן זיי. שטארבן, אויב זיי קענען שטארבן איז דאך פשט אז זיי לעבן, איז די קלענסטע זאך בקיצור פון א לעבעדיגע זאך, די קלענסטע חלק דערפון איז א צעל, א סעל. א מייקראב, באקטעריע, באשטייט פון איין סעל, פון איין איינציגע צעל. און א סעל, ווי מען קען זיך פארשטעלן, איז מורדיג מורדיג קליין, סאו דער דורכשניטליכער ערוואקסענער מענטש באשטייט פון איבער זיבן און דרייסיג טריליאן צעלן, דאס הייסט אז די הארץ אליין באשטייט פון בערך אדער מער, די דורכשניט איז פֿופֿציק ביליאן צעלן, און די הארץ איז זייער קליין, און אז ס'באשטייט פון אזא גרויסן ציפער פון צעלן, דאס געבט אונז א שטיקל השגה ווי קליין א סעל איז. איז א מייקראב, א באקטעריע, איז א באשעפעניש וואס באשטייט פון איין איינציגע צעל, דא הייבט זיך עס אן און דא ענדיגט זיך עס, עס איז טאקע זייער קליין, די דורכשניטליכע סייז, דורכשניטליכע גרויס פון א מייקראב, פון א באקטעריע, איז איין מייקראמעטער, איין מייקראמעטער, א מייקראמעטער איז א מיליאנסטל פון א מעטער, א מעטער איז אביסל מער ווי דריי פיס, איין לעפעלע פון זאמד קען האבן אין זיך א ביליאן באקטעריע, ס'הייסט א ביליאן באשעפענישן, און נאכאמאל, מ'רעדט פון באשעפענישן זענען טאקע זייער קליין, זענען אזוי קליין אז מ'קען זיי נישט זען, אבער זענען באשעפענישן לכל דבר, זיי לעבן, זיי עקזיסטירן, זיי טוען וואס אלע לעבעדיגע מענטשן טוען, אוכלים ושותים, פרים ורבים, זיי שלאגן זיך אפילו צווישן זיך. זיי האבן גאנצע קאלאניס, אזוי ווי מענטשן, לאמיר זאגן לענדער, אויב דארף מען אריבער טראגן אונזערע השגות, אונזערע גרויס מענטשליכע השגות אראפ צו די וועלט פון די פיצעלע וועלט פון די מייקראבס און באקטעריע, דעמאלטס האבן זיי בעצם ממש לענדער, ס'איז דא א היערארכיע, ס'איז דא חשוב'ערע און ווייניגער חשוב'ערע, שטערקערע און שוואכערע, מען שלאגט זיך, ס'איז דא יושר און ס'איז דא אומ'יושר, און זיי קאמיוניקירן צווישן זיך, זיי עסן, זיי שלאפן, נאכדעם איז דא גרופעס וואס זענען צוקריגט מיט די אנדערע גרופעס, דא הייבט זיך אן מיין טעריטאריע, דא ענדיגט זיך דיינס, וואס זוכסטו דא, זיי מוחל גיי ארויס פון דא, וועסט נישט גיין, וועט מען דיך ארויספירן מיט געוואלד, כהנה וכהנה. אגב, איז אונז מענטשן, אונזערע גופים זענען פול מיט באקטעריע, פול מיט אזעלכע מיקראבישע באשעפענישן, זאגט אז ווי פריער דערמאנט אז אונז האמיר, אונז באשטיין מיר פון בערך זיבן און דרײַסיק טריליאן צעלן, אבער אונז האמיר אויף זיך אין די זעלבע צייט איבער הונדרעט טריליאן באקטעריע, דאס הייסט אונז האמיר אויף זיך מער פרעמדע ווי אייגענע, ווי היימישע. די זאך איז נאר אז רוב מיקרא, מייקראבס זענען אומשעדליך און זייער אסאך פון זיי זענען דווקא נוצליך, זיי ברענגען פארשידענע בענעפיטן פארן מענטש, זיי די אונז קען מען אונז קען מען זיי דאנקן, ס'הייסט זיי קומט זיך דעם שכוח, א גרויסע חלק פונעם שכוח פאר די באקטעריע אז אונזער פארדייאונג סיסטעם ארבעט אזוי גוט, ווייל זיי זיצן אין די קישקעס אויכעט, זיצן איבעראל, און און דארטן העלפן זיי צונעמען, זיי עסן, זיי שפייזן זיך פונעם עסן וואס קומט אין אונז אריין, צו אונז אין בויך, און דורך דעם וואס זיי שפייזן זיך, וואס זיי עסן עס, צונעמען זיי דאס עסן אויף סאך קלענערע שטיקלעך, און אזוי קען מען עס גרינגער פארדייען, דאס הייסט אז די חלקים וואס דארפן אריינגיין אין די בלוט גייען דארטן, די חלקים וואס ברענגען אונז שוין נישט קיין נוצן, עס דארף מען ארויסגיין פון אונז, פון אונזערע גופים, קענען גרינגער ארויסגיין, אבער אין תמצית האמער א געוואלד מיט באקטעריע, מיט מייקראובס וואס וואוינען אויף אונז, און צוריק צו אונזער שמועס, צו אונזער נושא דא, איז א קענען באקטעריע אויך זיין שעדליך, און ס'זענען דא געוויסע מחלות וואס קומען צו אונז אריין דורך באקטעריע. נעמאוניע, ליים דיזיס זענען צוויי מחלות, צוויי ערנסטע מחלות וואס קומען אריין צום מענטש דורך באקטעריע, די שווארצע מגיפה איז געווען א באקטעריע ברוך השם שוין מער ווייניגער אויסגעראטן, יעצט איז אויך געווען א באקטעריע, איז אזוי זענען דא נאך. קיצור, באקטעריע און וויירוסעס זענען צוויי שלוחים וואס ברענגען אריין, זיי דרינגען אריין אין א מענטש און זיי ברענגען מיט מיט זיך מחלות, זיי מאכן פראבלעמען, באקטעריע איז געווען איינס, די צווייטע איז. וויירוסעס, עס זענען דא פארשידענע מחלות און געזונט און געזונט פראבלעמען וואס קומען צו אונז דורך וויירוסעס, און א פארקילעכץ, די קאמאן קאלד, איז איינע פון זיי. קאראנע וויירוס, ווי דער נאמען זאגט עס, איז אויכעט א וויירוס. יעצט די חילוק צווישן וויירוס און באקטעריע איז, אז באקטעריע איז א לעבעדיגע זאך, אבער וויירוס איז נישט. וויירוס איז א קאוד, מען קען עס אנקוקן א וועג ווי א קאמפיוטער קאוד, ס'הייסט א קאמפיוטער קאוד אז ער איז א שטויבעלע, ממש א קוים עקזיסטענץ, וואס האט אבער אין זיך אינפארמעישן. האט אין זיך אינפארמעישן, דאס הייסט פונקט ווי א קאמפיוטער פראגראם איז בסך הכל כמעט א נישטיגע זאך. ס'איז א נישטיגע זאך און זיין עיקר זאך באשטייט אין די אינפארמעישן. ס'האט אינסטראקשענס, זאכן וואס ס'מאכט אנדערע זאכן טון זאכן. איז אין דעם זין איז א וויירוס אויכעט א פראגראם, ס'הייסט ס'איז א נישטיגע זאך, ס'איז ניטאמאל די ווארט קליין פאסט אויף דעם, ס'איז קלענער ווי קליין, אבער ער קען אריינקומען ערגעץ און ער קען אנפאנגען פארדרייען א קאפ, ער קען אנפאנגען פארדרייען די יוצרות, און א וויירוס טוט דאס, א וויירוס קומט אריין אינעם מענטש, זעצט זיך ארויף אויף א געוויסן פלאץ, און הייבט אן געבן אינסטראקשענס, ער גיבט אנווייזונגען פאר די צעל וואס צו טון, יעצט א צעל, א יעדע סעל פונעם מענטש, קומט לכתחילה, אַזוי האָט דער אייבערשטער באַשאַפֿן, ברוב רחמיו וחסדיו, אַז ווען אַ סעל ווערט געבוירן, ווייסט ער גראָד וואָס ער האָט צו טון אויף דער וועלט. ס'איז אַ גאַנצע סיסטעם וואָס דאָרטן שפּילט זיך אָפּ, און ס'איז ממש אַ וועלט פֿאַר זיך, אַ פּלאי-פּלאָים'דיגע וועלט פֿאַר זיך, וואָס ס'שפּילט זיך אַלץ אָפּ אינעווענדיק אין אַ סעל, מיט די זאַכן וואָס ס'טוט און די אופֿנים וויאַזוי ס'טוט עס. ס'איז אַ א פעקטארי און א נוקלעארע רעאקטאר און נאך אפאר זאכן אלעס וועט בסך הכול אין די קליינע פיצעלע סעל סהייסט די זעלבע פראצעדור וואס שפילט זיך אפ אין א ריזיגע פעקטארי און אפילו אויכעט אין א נוקלעארע רעאקטאר שפילן זיך אפ בזעיר אנפין אין יעדן צעל יעדן סעל בקיצור סאיז דא א סיסטעם א אופן וויאזוי סארבעט און וואס סטוט. איז א וויירוס האט אויכעט אינפארמעישן, ס'איז די איינציגסטע זאך וואס ער ברענגט אויף די וועלט איז אז ער ברענגט אינפארמעישן, ער זעצט זיך ארויף אויף א סעל און ער געט אים אנדערע אינפארמאציע, ער הייסט אים טון אנדערע זאכן ווי די סעל איז בטבעו פראגראמירט צו טון, איז די סעל הייבט טון זאכן וואס ער דארף נישט טון און ס'ברענגט טאקע נאר שאדן, אזוי איז אלעס מסודר, יעדע סעל ווייסט וואס ער האט צו טון און די גאנצע די סעלס קאמיוניקירן צווישן זיך און אזוי מיט דעם גאנצן מענטשן אלעס לויפט ברוך השם מורא'דיג גוט, אלעס קלאפט. קומט אבער אריין א פרעמדער, און ער ארבעט נישט דא, ער באלאנגט נישט דא, און ער הייבט אן איינטיילן פארן עולם וואס צו טון. ס'איז פונקט ווי ער זאל אריינקומען אין א פעקטארי וואס פראדוצירט בענקלעך, און ער הייסט אים אז די פיסלעך, די פיר פיסלעך וואס קומען אונטן פון די פלאץ וואו מ'זיצט, זאלן אנפאנגען לייגן ביי די זייט אדער שיף. און וואס געשענט אין בעסטן פאל באקומט מען קרומע בענקלעך, מען באקומט א פראדוקט וואס מען קען נישט נוצן, קיצור, דאס טוט די וויירוס אין א מענטש אז ער הייבט אן מאכן חורבנות, ער הייבט אן מאכן פראבלעמען. איז וואסערע פראבלעמען מאכט די וויירוס? די פארקילעכץ? געווענטליך נישט קיין קיין צו ערנסטע זאכן, די א פארשטאפטע נאז אדער א רינעדיגע נאז, טרוקעניש אין האלז, היסן, א אנלייגעניש אין נאז און א אנלייגעניש אין האלז, קאפ ווייטאג, ניסן, שוואכקייט און פיבער, הויכע היץ. די הויכע היץ אגב, און אויכעט טיילווייז די שוואכקייט, איז דווקא א תוצאה פון עפעס פארקערט, ס'איז א גוטע סימן. און די סימן, די גוטע סימן שבו איז אז די אימיון סיסטעם האלט אינמיטן באקעמפן דעם וויירוס, ער פרובירט אים אפצוטויטן און ארויסזען פון דא. ווייל די אימיון סיסטעם איז די נאטירליכע שוץ סיסטעם מיט וואס דער אייבערשטער די השגחה עליונה האט אריינגעגעבן אין יעדן מענטש, יעדער מענטש, א פיצל קינד פון ווען ס'ווערט געבוירן פון ווען ס'קומט אראפ אויף די וועלט האט עס א פארטיידיגונג סיסטעם, ס'האט א דעפענס סיסטעם, אז וואס אז ער מאכט זיכער פון איין זייט אז אלעס קלאפט אלעס לויפט ווי ס'דארף און אויב מאכט זיך אז עפעס טויג נישט פרובירט ער צו גיין זיך אומקוקן וואס דא איז געשען און פאררעכטן. און די אנדערע חלק פונעם אימיון סיסטעם איז ממש א שוץ סיסטעם, א דעפענס פארס, אז טאמער קומט אריין אינעם גוף אומגעווינטשענע געסט, זאכן וואס באלאנגען נישט דא, וואס אונז זאמיר נישט האבן דא, וואס מאכן נאר פראבלעמען, פרובירט ער אים צו, ער פרובירט אים צו נייטראליזירן. אולטימעטלי, סוף סוף זיין עיקר ציל איז פונעם אימיון סיסטעם ארויסצוזען דעם אומגעווינטשענעם גאסט, און אויב קען ער נישט פרובירט ער אים צו הרג'ענען, זיי פרובירן, ס'דא ספעציעלע שלוחים, די אימיון סיסטעם האט אפילו סאלדאטן, קעמפערס, רייטערס מיט אלע מיני זאכן מיט געווער, און זיי פרובירן יענעם צו איזאלירן, ער זאל נישט קענען זיך ווייטער פארשפרייטן און ווייטער מאכן פראבלעמען און זיין חורבנות, און דארטן פרובירן זיי אים אויף ווי ווייט מעגליך צו נייטראליזירן. איז די היץ איז פשט איז ס'איינע פון די זאכן וואס די צעלן נוצן, ס'איינע פון די טולס פון די געצייג וואס די אימיון סיסטעם נוצט אפצוטויטן דעם וויירוס, דאס הייסט די פיבער קען מען אונז אנקוקן אלס א סימן אז די קערפער איז דא אינגאנצן אויף אונזער זייט, יא די קערפער מאכט אונז שווער, מען איז אפגעשוואכט, מען פילט זיך נאכגעלאזט, אבער בעצם טוט ער א גוטע ארבעט פאר אונז, ער וויל אונז מאכן פילן בעסער, צוריק שטעלן אויף די רעלסן. איז דאס איז א חלק פונעם קאמף? א חלק פונעם קאמף קעגן יענעם וויירוס, און אגב ס'איז נישט דא איין וויירוס, די פארקילעכץ קען קומען דורך אפאר הונדערט, ס'איז דא איבער צוויי הונדערט עקסטערע סארטן וויירוסעס וואס ברענגען די זעלבע תוצאות, וואס קענען מאכן די מענטש זיין פארקילט. די גרעסטע פראצענט, די גרעסטע פראצענט פון פארקילעכצער קומט פון איין וויירוס, איין ספעציפישן וויירוס, זיין נאמען איז ריינאוויירוס. ער איז אחראי אויף בערך פֿערציק פראצענט פון מענטשן וואס ווערן פארקילט, אבער זייער אסאך, זעכציק פראצענט, פון די אנדערע פאלן ווערן צעשפרייט צווישן, ווי געזאגט, צווישן איבער צוויי הונדערט אנדערע וויירוסעס, וואס, פונקט ווי די רינו פונקט ווי די ריינא וויירוס, זענען פראבלעמען ווייל זיי זענען צרה לייט, אבער די די אבער דער ברוך השם, זייער מאכט איז זייער באגרענעצט און מער ווי קיין ערנסטע מער ווי קיין קיין פארקילונג, אפילו שוין א ערנסטע פארקילונג וואס ציט זיך אביסל לענגער און ברענגט הויך היץ, קענען זיי נישט, גרעסערע שאדן פון דעם קענען זיי נישט מאכן, בדרך כלל. איז די סיבה פארוואס די ריינא וויירוס איז אזוי פאפולער, פארוואס אים געלונגט צו פארקילן אזויפיל מענטשן מער ווי די אנדערע איז, ווייל ער האט זייער ליב היץ. די וויירוס האט ליב היץ, האט ליב ווארעמקייט, האט ליב א ווארעמע טעמפעראטור, און ער איז זייער זייער פיקי. דאס הייסט אז ער איז א פארפיעשטשעטער וויירוס, וויאזוי מ'זאגט דאס אין אויף אידיש, ער איז זייער ספוילד. ער דארף זאל זיין פונקטליך ערגעץ וואו צווישן איין און נײַנציק און פֿינף און נײַנציק די גראד פארענהייט, איז דאס איז די דורכשניטליכע טעמפרעטור וואס איז הערשט אין אונזער נאז, יא, אינעם חלל פונעם נאז איז בדרך כלל ערגעץ ווי צווישן איין און נײַנציק און פֿינף און נײַנציק די גראד פארענהייט, און היות ער האט היץ זייער ליב זוכט ער דאס אויף, איז דער געשמאקע וועטער וואס דער וויירוס זוכט, איז בנמצא בשפע ביי אונז, ביי אונז אין אונזערע נעזער, און ער שמעקט, דער וויירוס שמעקט פון דערווייטנס נאך אז דא איז דא א פיינע וועטער און ער פארט אהין, זעצט זיך דארטן אריין אין א מענטש און ער בלייבט זיצן פאר אפאר טעג, און ביז דריי טעג האט ער שוין באוויזן אנצוהייבן מאכן זיינע שאדן, אז אונז פיל מיר עס, דאס הייסט די סימפטאמס, ווען די סימפטאמען פון א פארקילעכץ קומען ארויס, מיינט עס אז די וויירוס זיצט שוין אין אונז פאר בערך דריי טעג. פארוואס נעמט עס אים אזוי לאנג? וואס דויערט דריי טעג? כ'מיין, די איד שפאצירט אריין דא צו אונז אין די נאז, לאמיר זאגן היינט, יא, וואלט מען לכאורה געדארפט פילן, ווייל מ'וואלט געדארפט באקומען די תוצאות גאנץ גאנץ גאנץ שנעל. נאר די סיבה איז ווייל איין וויירוס אליין האט בדרך כלל נישט גענוג כח צו מאכן קיין שאדן, ער איז צו קליין, און דורכ'ן טשעפען זיך מיט איין צעל, דאס איז די גאנצע וואס איין וויירוס קען טון, ער קען זיך ארויפזעצן אויף איין צעל און יענעם פארדרייען דעם קאפ, יענעם פארדרייען דעם מח, פארדרייען דעם סעל, אבער איינער אליין, דאס איין סעל, איין וויירוס, איין סעל, איז נישט גענוג צו מאכן קיין שאדנס, אזוי ווי מען זאגט בגודל, אויפן גוף. סאו, וואס די וויירוס טוט אבער, איז אז ער מאכט קאפיס פון זיך, און דאס איז איין אייגנשאפט וואס די וויירוס טיילט, האט, אזוי ווי די באקטעריע, אז ער איז נישט קיין לעבעדיגע זאך, אבער קאפיס פון זיך קען ער יא מאכן. און דאס טוט ער דווקא זייער שנעל. דאס הייסט, א וויירוס מאכט קאפיס פון זיך סאך שנעלער ווי א לעבעדיגע זאך. איז לאמיר אונז צוריק צו אונזער באקטעריע צו א מייקראב וואס איז א לעבעדיגע זאך, אים קען נעמען בערך א האלבע שעה צו ווי מען זאגט מזל טוב ס'איז דא א קינד, ער פראדוצירט א, עה, פראדוצירט א קאפי פון זיך, ס'קען אים נעמען א האלבע שעה. א וויירוס קען אין די זעלבע צייט פראדוצירן הונדערטער קאפיס פון זיך, ווייל א וויירוס האט נישט קיין סאך וואס צו פארקויפן, ער פארקויפט כמעט גארנישט, ער איז א דאל גיי, יא? ער פארקויפט כמעט גארנישט חוץ אינפארמעישן, און צו מאכן א קאפי פון א גארנישט נעמט סאך שנעלער, איז במשך א שעה קען א וויירוס האבן שוין געמאכט פון זיך הונדערטער קאפיס, און ביז אפאר טעג, יעדע איינע פון די קאפיס מאכט דאך פרישע קאפיס, יא, יעדער ווערט געבוירן מיטן זעלבן אייגנשאפט, מיט די זעלבע רייץ, פון זיך פארמערן, ס'זאל זיין מער פון אים דא, און יעדע וויירוס טשעפעט זיך צו צו א אנדערע סעל, איז במשך אפאר טעג זענען דא שוין ביליאנען קאפיס פון דעם וויירוס, און דאס איז שוין גענוג, ס'איז ביליאנען קאפיס פון א וויירוס וואס אינוואדירן ביליאנען צעלן, און דאס איז שוין גענוג צו אנמאכן פראבלעמען, ווי מ'זאגט, אויפן גרויסן בילד, אויפן גאנצן מענטש. יעצט אויף א קילעכץ א קולט, ווייס מיר אלע, איז אנשטעקיג. אנשטעקיג אז ס'כאפט זיך גרינג אריבער פון איין מענטש צום אנדערן. א וויירוס וויל גיין ווייטער, אייביג די קעיס, ער וויל זיך ווייטער פארשפרייטן, און היות אבער א וויירוס איז דאך נישט קיין לעבעדיגע זאך און ער קען אליין קען ער נישט גיין, ער מוז זיצן, ער זיצט ערגעץ, ער זיצט אויף א ז, מוז זיך ערגעץ באזעצן, סאו כל זמן ער איז אינעם מענטש זיצט ער אינעם מענטש, אבער איינמאל ער האט די געלעגנהייט ארויס צו לויפן פונעם מענטש טוט ער עס, איז אה, יעצט האט מען שוין דא א מענטש וואס איז פארקילט, ווי געזאגט ווען א מענטש איז שוין פארקילט דאס הייסט ווען ער פילט פארקילט, ער פילט שוין די סימפטאמען, האלט ער אז ער האט אין זיך שוין מסתמא אפאר ביליאן פון דעם וויירוס, איז ווען ער געט א סניז, דאס איז די גאנגבארסטע אופן וויאזוי א וויירוס גייט ארויס פונעם מענטש צו צו די פריי, צו די וועלט. איז ווען ער געט א סניז כאפן זיך מיט אזעלכע וויירוסעס, קאפיעס פון דעם וויירוס כאפן זיך מיט מיט די פליסיגקייט, און זיי גייען טאקע זייער באבאטיש, און די שאצונגען לויפן אז ווען עימיצער געט, נישט נאר פארגעס פון א סניז, ווען עימיצער געט א הוס, א פארקילטער מענטש געט א הוס, קומט דאך אויכעט ארויס עפעס פייכטקייט פון אים, אמאל איז עס אזוי. ווייניג אז מען באמערקט עס אפילו נישט אבער עפעס קומט ארויס, איז מיט אזא הוס קענען ארויסקומען פונעם מענטש בערך צוויי הונדערט מיליאן וויירוסעס, צוויי הונדערט מיליאן עקסטערע וויירוסעס חברה וואס זוכן גראד ווי נאר זיי קומען ארויס אויף די פריי זוכן זיי תיכף א פלאץ ווי זיי קענען זיך באזעצן, ווי באזעצן זיי זיך? געווענטליך אין אין טראפנס, כ'מיין מ'רופט עס טראפן, איך רוף עס טראפנס, וואס זענען דא אין די לופט, אבער עס איז נישט קיין טראפנס, אונז קוקט מיר אויף די לופט און אונז זעהן מיר נישט גארנישט, אונז זעהן מיר נישט קיין נאסקייט, קיין פייכקייט, אבער רוב מאל איז דא עפעס אין די לופט, עפעס טראפנס צי שטויבלעך, עפעס שוועבט ארום, און די ערשטע אזא מקום ישוב, מקום מושב, וואס די וויירוסעס וואס יעדע וויירוס באגעגנט זעצט עס זיך אויף דעם ארויף און ער בלייבט דארט לעבן אביסל. געווענטליך וועט א וויירוס שטארבן נאך אפאר שעה, דער דורכשניט איז נאך דריי שעה אינדרויסן פון א מענטש וועט ער שטארבן, כ'מיין שטארבט ס'הייסט ס'לעבט נישט, שטארבט מיינט אז ער הערט אויף פונקציאנירן, ער איז טויט, ער איז אזוי טויט ווי א קאמפיוטער וואס לעבט אויך נישט אבער קען יא שטארבן. איז נאך אפאר שעה טאמער דער וויירוס באווייזט נישט אנצוקומען צו א אנדערע לעבעדיגע זאך פון וואס עס זאל שעפן חיות, ס'זאל שעפן זיין יניקה, דאס איז אויך א אייגנשאפט פון א וויירוס אז כדי צו קענען פונקציאנירן נויטיגט ער זיך אין א צווייטן, ער נויטיגט זיך אין א מקור פון לעבן, ס'איז נישט ווי א באקטעריע, א מיקראב בכלל, וואס לעבט פאר זיך אליין, להבדיל א מענטש, א מענטש האט אויך זיין אייגענע חיות, זיין אייגענע מאטאר, א וויירוס אויב וויל ער אנגיין דארף ער א קוואל פון לעבן, געווענטליך איז עס א מענטש, איז טאמער איינמאל ער קומט ארויס אינדרויסן פונעם מענטש, נאך אפאר שעה שטארבט ער אפ, אבער ס'איז דא געוויסע שטארקע וויירוסעס וואס, עקשנים, וואס קענען אנציען ביז אפילו צוויי טעג פון בלייבן לעבן אינדרויסן, ס'הייסט ער האט נישט, ער איז נישט צוגעטשעפעט צו קיין מקור פון לעבן, און ער בלייבט נאך אלץ. אנגיין, ער בלייבט נאכאלץ פונקציאנירן. ס'איז א חידוש פון די וויירוסעס אז זיי זענען גרייט כ'מיין כל זמן ער זיצט אינעם מענטש איז ער ביי א געוויסע מקור חיים קען אנגיין ער קען פונקציאנירן אבער ער וועט ענדערש ארויסלויפן און נעמען די טשענס ווייל ס'קען זיך ס'וועט אים געלונגען אנצושטעקן א פרישן מענטש. ער האט א מין כח א מורדיגן דראנג צו ממשיך זיין און אויפטון, איז הלוואי וואלט מיר אונז מענטשן געהאט דעם דראנג צו גיין עס ממש איינשטעלן אזוי אסאך פון זיך כדי צו קענען אויפטון, ווייטער פארשפרייטן, אויפטון, ווירקן, עס זאל האבן השפעה מיט תוצאות אויף ווייטער. און השפעה און תוצאות אויף ווייטער האבן די וויירוסעס זייער א גרויסע, זייער א שטארקע. און איין מענטש קען דורכאויס איין איינציגן טאג אנשטעקן אזויפיל ווי זעכצן מיליאן אנדערע מענטשן. א פארקילטער מענטש גיבט ארויס פון זיך די פארקילאכץ וויירוסעס און זיי באזעצן זיך ערגעץ וואו אינדרויסן אדער שוועבן ארום אין די לופט און סקומט אריין א שעה שפעטער ער גייט אוועק און א שעה שפעטער צו ווי געזאגט א וויירוס קען אמאל אנציען ביז צוויי טעג איז אפילו איבערמארגן קומט א צווייטער אריין אין דעם צימער און די וויירוס דרינגט אריין אין יענעם און יענער איז פארקילט און דער פארקילטער קען פארקילן ווייטער נאך אנדערע מענטשן, קיצור אזוי זעכצן מיליאן פארקילטע מענטשן קענען ארויסקומען פון איין איינציגן פארקילטע מענטש. אגב, די וויירוסעס קריכט ארויס פונעם פארקילטן מענטש ארויס צו די לופטן אינדרויסן, נישט נאר דווקא דורך סניזן און דורך הוסן, און די זעלבע זאך אויך דרינגט עס אריין אין א צווייטן אויך נישט דווקא דורך די נאז אדער דורכן מויל. דאס זענען פשוט די צוויי גאנגבארסטע פלעצער דורך וועלכע די וויירוסעס קריכט אריין אין אנדערע מענטשן, אבער ס'קען אויך אריינגיין דורך די אויערן און אפילו די אויגן. אגב, פונקט ווי פריער דערמאנט אז די וויירוס נעמט צייט ווילאנג ער מאכט גענוג קאפיס פון זיך און ער אנטוויקלט זיך, ס'איז לפי זה קומט אויס אז די גרעסטע טשענסעס וואס א פארקילטע מענטש האט אנצושטעקן א צווייטן זענען דורכאויס די ערשטע דריי פיר טעג נאכדעם וואס די ערשטע סימפטאמען באווייזן זיך, אבער ער קען בלייבן אנשטעקן אנדערע מענטשן זיי פארקילן אפילו מיט א וואך און אפילו צוויי נאכדעם וואס די סימפטאמען פארלאזן אים. ווען די סימפטאמען פארלאזן דעם מענטש מיינט עס אז די אימיון סיסטעם האט באוויזן זיך צו שטארקן אויף דעם וויירוס און צוריקנעמען דעם קאנטראל פונעם גוף, פון די פונקציעס פונעם קערפער, אבער די וויירוסעס, די אלע קאפיס דערפון, זענען נאך נישט אויסגעגאנגען, זיי קענען נאך ווירקן, ס'דויערט נאך א מלחמה, אפילו נאכדעם וואס דער מענטש באמערקט שוין נישט, וואס דער מענטש, וואס אונז ווייסט מיר שוין נישט אז ס'איז נאך דא דא א קאמף, יא, און אונז מיין מיר אלעס איז געענדיגט און אלעס איז מסודר, אלעס איז צוריק וויאזוי ס'איז געווען, אבער ס'טוט זיך נאך דא אפ זאכן, און ווי געזאגט, דער וויירוס איז נאך דא, און ווען ער קומט ארויס אינדרויסן האט ער דעם כח אנצושטעקן ווייטער אנדערע מענטשן. איז ווי דערמאנט פריער איז ווערט די קאמאן קאלד אדער פארקילאכץ איז אזא סינאנים נאך א ווארט פאר ווינטער. ווינטער גייט צוזאמען מיט פארקילט און פארקילט גייט צוזאמען מיט ווינטער און במילא האבן מיר אונז ביי אונז האט זיך געמאכט אזא קשר ווי פארקילאכץ גייט מיט קעלט. ס'איז אבער נישט פונקטליך ווייל די סיבה פארוואס ס'איז אמת קודם אז ווינטער ווערן מענטשן מער פארקילט מענטשן ווערן אפטער פארקילט ווינטער אין דורכאויס די קאלטע ווינטער חדשים, ווי דורכאויס די ווארעמערע פרילינג און זומער חדשים. אבער די סיבה האט נישט אזוי ווייט צו טון מיט קעלט ווי מיט אנדערע זאכן וואס קומען אינאיינעם מיטן ווינטער. די ערשטע זאך איז קודם זון. זון גיבט אסאך כח פארן אימיון סיסטעם. די זון זון שטראלן איז א וויכטיגע קוואל פון ווייטאמין די, וויטאמין די איז איינע פון די וויכטיגע זאכן וואס אונז דארף מען וואס די אימיון סיסטעם דארף צו קענען בלייבן שטארק און טון זיין ארבעט אזוי ווי ס'דארף צו זיין, און ווינטער איז מען פשוט ווייניגער אויף די גאס, אחוץ דעם וואס די זון איז ווינטער ווייטער פון די וועלט ווי זומער, זומער איז אויך דא זענען, די טעג זענען אויכעט קערצער, און אפילו אין די דורכאויס די קורצע טעג זענען מיר אויכעט ווייניגער אויף די גאס, ס'איז קאלט, ס'איז קאלט גייט מען ווייניגער אויף די גאס, און מ'איז ווייניגער אונטער די זון באקומט מען ווייניגער ווייטעמין די און האט די אימיון סיסטעם ווייניגער כח צו באקעמפן די וויירוסעס וואס דרינגען אריין, ווייל נישט יעדע וויירוס וואס קומט אריין אינעם קערפער איז מצליח צו זיך זיך צו שלאגן שרשים, זיך צו פארווארצלען אין א צעל און מאכן קאפיס און און מאכן פראבלעמען. זייער אפט, אייגנטליך רוב מאל, איז די אימיון סיסטעם מצליח צו כאפן דעם וויירוס בעצייטנס, אים אונטערדרוקן און צוריק ארויסשיקן, זאל ער גיין פון דאנעט. אבער ווינטער איז די אימיון סיסטעם וואס באקומט ווייניגער ווייטאמין די, ווייל אונז זעמער ווייניגער אויף די זון, וואס אזוי אויכעט שיינט ווייניגער שעות פונעם טאג, איז במילא די אימיון סיסטעם האט פשוט ווייניגער כח און דער וויירוס האט מער מעגליכקייט צו שלאגן ווארצלען און טון וואס ער האט צו טון. ס'אמת אז ס'זענען דא געוויסע, אונז האמיר דערמאנט אז ס'איז דא אפאר הונדערט וויירוסעס וואס קענען ברענגען א פארקילונג אין א מענטש, און ס'זענען דא געוויסע פון זיי וואס האבן בעסער ליב קעלט ווי היץ. אבער די אמת איז אז רוב פון די וויירוסעס האבן איז נישט קיין נפקא מינה, זיי זענען פונקט אזוי צופרידן אין היץ ווי אין קעלט, אין זיי נישט קיין חילוק צו יעצט איז זומער אדער ווינטער, זיי דרייען זיך ארום פרייליך און צופרידן, און ווארטן אויף א געלעגנהייט אריינצוקריכן אין א מענטש. און פארקערט נאך דווקא די גאנגבארסטע פון די פארקילעכץ וויירוסעס האט מער ליב ווארעמע לופט ווי קאלטע לופט. נאר וואס יא, רוב פון די וויירוסעס וואס זענען גורם א מענטש זאל זיך פארקילן האבן בעסער ליב טרוקענע לופט ווי פייכטע לופט, דאס יא, אין ווינטער איז די לופט געווענטליך ווייניגער פייכט ווי זומער, ווינטער האט מען מער טרוקענע לופט ווי זומער, סאו דאס איז יא איין סיבה פארוואס ווינטער זענען געוויסע פון די וויירוסעס מער אקטיוו, אבער עס איז אויך דא נאך א סיבה וואס האט אויך נישט צו טון דירעקט מיטן ווינטער, איז אז ווינטער זיצט מען מער אין פארמאכטע צימערן, מען זיצט מער אין פארמאכטע צימערן, און א וויירוס אין א פארמאכטן צימער האט פשוט מער מעגליכקייט אנצושטעקן אן אנדערן מענטש. מער מענטשן זיצן מער אינאיינעם אין מער פארמאכטע פלעצער, איז במילא ווען עימיצער טראגט מיט זיך דעם וויירוס, און ווען ער טראגט עס מיט זיך איז לא ימלט אז ער זאל עס נישט ארויסגעבן ווייטער פון זיך, איז במילא דא מער מענטשן וואס געבן ארויס פון זיך דעם וויירוס און מער מענטשן זענען אין פארמאכטע פלעצער וואו זיי האבן העכערע טשענסעס אז די וויירוס זאל צו זיי אריינקריכן. פארקילאכץ איז איינע פון די מחלות ווי דערמאנט וואס האט נישט קיין רפואה. ס'האט נישט קיין ס'נישטא קיין מעדעצין דערקעגן. די אלע מיטלען וואס אונז נעמען מיר טיילענאל, עדוויל, מיט טיי אפילו די נאטירליכע זאכן, דאס טוען נאר אויף אזויפיל אויף, אז זיי פארגרינגערן די סימפטאמס, יא די שוואכקייט, די היץ, די אנלייגעניש, דאס מאכט עס אביסל גרינגער, אבער ס'האט נישט קיין שום פעולה אויף די עצם וויירוס, דאס הייסט אויף די עצם פארקילאכץ, און דאס איז אמת'דיג א כלל מיט וויירוסעס בכלל, אז ס'איז היפש שווער זיי צו היילן, א וויירוס האט, ס'איז נישט אזוי גרינג אויפצוקומען מיט קיין מעדעצין קעגן א וויירוס בכלל, און געוויסע וויירוסעס בפרט. וואס מען פרובירט געווענטליך יא צו טון מיט די מחלות וואס קומען פון וויירוסעס איז אויפקומען מיט א וואקסין. א וואקסין דארף האבן די פעולה פון פארמיידן. ס'באשיצט דעם מענטש אז ער זאל לכתחילה נישט באקומען דעם וויירוס. אז אויב די וויירוס דרינגט יא אריין אין אים, זאלן די אויסזיכטן אז יענער וויירוס זאל קענען עפעס טון, עפעס שעדיגן, זענען שוואכער. דאס איז די געדאנק פון א וואקסין, איז פארוואס האט מען דעמאלטס נאכנישט אנטוויקלט קיין וואקסין קעגן די קאמאן קאלד, איז די תירוץ ווי געזאגט קודם ס'זענען דא זייער אסאך, יעדע וויירוס דארף זיין וואקסין, איז אפילו אין אונזער פאל למשל ווען אונז דיעלן מיר מיט הונדערטע וויירוסעס וואס טוען די זעלבע זאך, איז אבער יעדע וויירוס באשטייט זעט אויס אנדערש, ער טראגט אן אנדערן פנים. און אז ער טראגט אן אנדערן פנים דארף מען נוצן קעגן אים אן אנדערן געווער. דאס הייסט אז פאר יעדע איינציגע צו פאר יעדע פאר פון די וויירוסעס וואלט מען געדארפט אנטוויקלען אן אנדערע וואקסין, אפילו קעגן דעם איינעם די ריינא וויירוס וואס ער איז אחראי פאר בערך פערציג פראצענט פון פאלן פון די קאמאן קאלד, אפילו קעגן אים לוינט נישט צו אנטוויקלען קיין וואקסין ווייל וואס האט שוין געשען? צו א מענטש א מענטש ווערט פארקילט, ס'גייט דורך און אלעס איז אקעי, ס'איז נישט קיין סכנה, ס'איז אומבאקוועם, ס'שטערט אביסל, ס'קען זיין מ'דארף ליגן אין בעט אביסל, אבער מצד השני, אנטוויקלען א וואקסין איז א טייערע, ס'איז א קאסטבארע זאך, ס'נעמט אסאך עפערט, און ס'איז דא אנדערע זאכן, ס'דא אנדערע ערנסטערע מחלות וואס זענען אויך נישט היילבאר אבער זענען שוין יא מסוכן, איז ממילא ווערט די ריסארסעס און די ענערדזשי און די אויפמערקזאמקייט געשאנקן פאר יענע זאכן. און שוין, לאמיר אלע זיין געזונט און שטארק, און זאל שוין מקוים ווערן די כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אלע באשעפענישן, גרויסע און קליינע און נאך קלענערע און נאך גרעסערע וואס מאכן פראבלעמען און צרות פאר די מענטשהייט בפרט פאר אידן, בפרט פאר כלל ישראל און פאר יחידים אידן, זאל שוין גיין פון דא. און זאל זיין גוט, זאל זיין גוט און זיס און געזונט און שטארק און ליכטיג פאר יעדן איינעם. ברכה און הצלחה.